אשירה לאדוני בחיי, אזמרה לאלהי בעודי יערב עליו שיחי, אנכי אשמח באדוני יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את אדוני הללויה. וויל איך מחזק זיין אז ברוך השם די אייבערשטער האט געהאלפן שמת חלקינו מיושבי בית מדרש ושמת חלקינו מיושבי קרנות אנו משכימים והם משכימים, דאס איז א עקסטערע מתנה פונעם אייבערשטן און מען דארף דאנקען אויף דעם יעדן טאג דעם אייבערשטן דאס קען מען נישט נעמען גרינג. יישר כח הייליגער באשעפער אז איך קען זיצן אין בית מדרש שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם לבקר בהיכלו אחת שאלתי מאת השם איין זאך בעט איך דיך אייבערשטער אותה אבקש שבתי בבית השם איך דארף יעדן טאג דאנקען דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך דאנק דיך אז איך דארף נישט ארבעטן ביטער שווער און איך קען זיצן אין בית מדרש און און איך וויל מחזק זיין אז מען זאל אז מען זאל פרובירן און בעטן דעם אייבערשטן צו קענען זיין צייטליך מאכטס מיר די טובה, מאכטס מיר די טובה, איך האב דאך נישט די כולל אזוי ווי אנדערע כוללים, און איך פרוביר, איך וועל פרובירן מיט אלע כוחות צו פארגרינגערן עס זאל זיין א כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ, איך וויל איינשטעלן דא אין די מוסד אז מען זאל נישט דארפן צאלן קיין שכר לימוד, און נאך זאכן וואס איך וויל אראפנעמען פון כולל אינגעלייט, אבער.

איך קען נישט אראפ נעמען געלט אז מען קומט שפעט, איך קען זאגן פאר דעם אינגערמאן קוק אהער, מען האלט יעצט, מען האט ענדיגט יעצט א וואך שופטים, האסטו כי תצא, כי תבוא, צוזאמען דריי וואכן, א' סליחות איז פארמאכט כולל, יא, ביז פרשת סוכות, ביז פרשת בראשית, די יאר איז בראשית, דא איז א גאנצע א גאנצע וואך בראשית שוין. מאנטאג איז אסרו חג. מ'וועט זעהן, מ'וועט זעהן דערפון א צוויי טעג. צאמען דריי וואכן. נעמטס ענק צאם, מאכטס ענק א חשבון הנפש צו עטס ווילטס ממשיך זיין די קומענדיגע יאר. איך נעם נישט אראפ. אז איך וועל צאלן טויזנט דאלער א וואך, וועל איך אראפ נעמען אז מ'קומט שפעט. דאס די דריי הונדערט פופציג דאלער א וואך דאס קען נישט אראפ נעמען פון דעם. אבער די מענטש דארף זיין ביי זיך.

רפואה, אפשר אויף קומענדיגע יאר אלול וועט מען קענען צוזאמנעמען הלכות שבת שוין, אבער דאס קען נאר זיין אז מ'איז צייטליך, אז מ'דארף גיין אין שטוב, מ'דארף העלפן אין שטוב, מ'קען עס אויסחשבונען, פרייטאג, אלע אינגעלייט ארבעטן פרייטאג אויך, נו, מ'דארף מ'האט א אפוינטמענט, מ'עט עס לייגן אויף פרייטאג, מ'וועט פרובירן, מ'וועט רעדן, כאפן א שמועס מיט די ווייב, מ'וועט איר מסביר זיין אז. מוז גיין און קומען, אבער לאמיר עס לייגן אויף פרייטאג, מיר האבן דאך דיון אויף פרייטאג, לאמיר, אדער אז ס'מאכט זיך מ'דארף אריינפארן אין שטאט פאר א חתונה, א ברודער, איז פיין, איך שוין דעמאלטס אויכעט, מ'זאל זיין אין כולל, ברוך השם, משה אריה ער ארבעט פיר און צוואנציג שעה, עס איז א, עס איז א אונטערנעמונג, ער האט זיך יעצט געארבעט פאר די גאול, יא? ווי, וואס איז געווען דיין גאול?

איז מיר מחזק זיין אז מ'זאל קומען צייטליך און מ'זאל אסאך דאווענען, עס איז נישט מ'קען לערנען און לערנען און לערנען, א מענטש מאכט זיך מיט א גוטע קאפ. אז דו דאווענסט שמעתא בעי צלותא, שמעתא בעי צלותא, דאס וויל איך יעצט זאגן אז דו קענסט לערנען, עס איז נישט קיין. אזא אזא אביסל געביטן איז ער און ס'איז אזוי אזא פילאזאפיע זאך, ס'איז דאך די תורה פונעם אייבערשטן, הייליגע תורה, והודעתם לבניך יום אשר עמדת לפני השם אלקיך בחורב, און און און כ'האב עס געזען טאקע פון דיין טאטע, ער האט מיר עס געוויזן די ערשטע מאל מיילך שארף, א מקור אויף שאקלען. געדענקסט זי האט געוויזן? נו, חנוך געדענקסט אין גמרא מסכת ברכות, וואו ביי די גאנצע סוגיא פון פון טבילת עזרא, אז דארף זיין ברתת, בזיע, האט מיר געוויזן פון אונטן איינע פון די ילקוט מפרשים, פשוט די מאמע פון אונטער איז געוויזן, אז די קוקן אין מסכת ברכות, ילקוט מפרשים, ברתת, בזיע, איינע פון די טייטשן איז, איז, זאגן איינע פון די פון די אחרונים זיך שאקלען.

ביז נאך מגן אברהם, שולחן ערוך הרב, איך האב געזען ביי מיין זיידע, ראשונים, דו געדענקסט עס? וואס מיין זיידע, אלעס איז געווען געבויט אויף די ראשונים, ביז מחבר רמ"א, מגן אברהם, שוין, דאס איז עס, פארמאכט.

פיין, מען לערנט צוזאמען, און פיין, איך געענדיגט דעם סימן, איך קען דעם סימן, וואס זאל איך יעצט טון? זאל איך שטיין נאכאמאל און קראצן? איך וועל נישט נאכאמאל קראצן, איך קען דעם סימן, איך לערן דעם דף, איך גיי לערנען דעם דף מיט א חברותא. דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל מצליח זיין, מצליח זיין, מכבד זיין די ראשי כולל מיט בענטשן, טייל אויס די בענטשערס דא, און נישט צונעמען ענקער צייט.

כ'האב אביסל, כ'האב אביסל פארהערט אינגעלייט הלכות אין שהייה הטמנה, און זיי האבן גלייך שיין געענטפערט. כ'האב אמאל אקטועלע שאלות זיי געפרעגט, אפשר פשוט'ע שאלות אבער. אויס מעג מען לייגן א זילבער פעיפער מיט קוגל אין די טשולנט? פרעג איך א אינגערמאן צו מעג שבת צופרי אז מ'זעט אז די טשולענט האט זיך יעצט אויסגעלאשן, צו מעג אריין לייגן די טשולענט אין א טערמאס. האבן זיי געוואוסט צו ענטפערן אז ס'איז נישט די כלי.

אז מען גייט בערך צוזאמען, רבותי מען הייבט אן מאנטאג זונטאג הייבט מען אן א פרישע סימן, מען גייט בערך דורך, אפשר זאל די ראש כולל אביסל אראפשטעלן אזוי ווי נישט א בחינה, פשוט די מענטש זאל זען אז ער, איך מיין אז מען אז מען וועט נעמען יעצט א בחינה אויף שהייה הטמנה מען וועט זיך שפירן גוט נאכדעם, אזוי איז א מענטש שפירט איך האב עס צוזאמגענומען. ווען איינער פון די יונגעלייט האבן געגאנגען זיך פארהערן הלכות מקוואות, מיר וואס פעלט אויס די גאנצע פארהער? זאג איך אים ס'פעלט אויס פאר דיר, איך האב מורא. וואס איז מורא? דו גייסט אהיים קומען מיט א צעטעלע, דו וועסט, איך האב עס, איך ווייס, איך האב יא געלערנט, איך האב נישט געלערנט, איך קען, איך קען נישט, אזוי איז עס, ס'איז א הרגש א מענטש שפירט, איך האב צוזאמגענומען א זאך, איך גיי ווייטער. אדרבה, נו, וואס נאך, וואס נאך? אבער, נו. וואו לערנט מען סמל ווען מען לערנט די היינטיגע אחרונים וכו'? דאס איז, דאס קענט עטס טון אויף ענקערע צייטן. נכון, מען קען אלץ, מען קען אלץ שפאצירן אין די תורה וויפיל מען וויל, אבער די, ווי עטס זאלטס, ווי עטס זאלטס שטיין און ווי עטס זאלט זיצן אויף די, מען נעמט, מען נעמט די גמרא, מען נעמט די ראשונים, נאכדעם זעסטו שוין גלייך, דו זעסט די ט"ז אויף וואס ער גייט, דו זעסט די מגן אברהם וואו ער גייט, דו זעסט.

וויאזוי קען זיין אז איין רב זאגט אזוי איין רב זאגט אזוי? הייבט זיך אן מדמה זיין. ער זאגט א ע, שבילי דוד, די תהלה לדוד זאגט זאגט עס אביסל א ניי אזא א קנייטש אהער, תוספות שבת זאגט זאגט אזוי, איז לויט דעם איז די שאלה

אבער דאס איז זיכער אז אז מען ווארט נאך פינף מינוט אנהייב איז אפילו גרינגער צו פארשטיין די פרי מגדים איז גרינגער צו פארשטיין די אלע די אלע קאודס ווען מען לויפט שנעל צום צום צום מחבר מען ווייסט נישט די די אותיות פורחות באויר אבער מען קען אנכאפן דעם בית יוסף און און א גוטע בית יוסף גוט אפגעלערנטע בית יוסף דארף דארף גיין נאך דעם גרינגער גרינגער די צווייטע חלק.